בהתחלקות משיחת י ט כסלו תשכ ו. וואו דערציילט דער רבי דער נשיא אז ביים צמח צדק איז געווען די הנהגה אז יעדער חודש איינמאל א חודש פלעגט ער פארהערן די תלמידים פון דעם חדר וואו דער רבי מהרש האט דעמאלט געלערנט זייענדיג זיבן יאר און פלעגט פארהערן ניט נאר אים נאר אויכעט די כל בני החדר, ולאחרי הבחינות פלעגט ער זיי געבן מתנות כסף. דערנאך גייט אוועק א גאנצער סיפור בנוגע לאדמו ר מהרש ווי יא געדרוקט אין ספר תולדות אדמו ר מהרש ב. וואס דאס רעדט זיך ניט וועגן פארהערן א למדן גדול וואס קיין אנדערער האט אים ניט געקאנט פארהערן, דאס רעדט זיך וועגן פארהערן זיבן יאריגע קינדער, וואס אמת טאקע ער איז געווען א מופלא בכשרונות, אבער אין דעם סיפור ווערט דערציילט אז ער האט דעמאלט געלערנט התחלת גמרא און ניט אלע תוספות'ן מער ניט ווי תוספות מלוקטים על אחת כמה וכמה די חברים פון רבי'ן מהרש אין חדר. זאגט מען אז ס'איז געווען א קביעות מדי חודש בחדשו אז ער האט זיך ניט פארלאזט אויף א שליח און זיך ניט פארלאזט אז מסתמא וועט אן אנדערער דאס אויך קענען טאן און אים איבערגעבן די תוצאות, נאר ער אליין האט בוחן געווען זיי מדי חודש בחדשו. און ניט אַ בחינה פֿון יוצא וועגן, נאָר אין אַן אופֿן אַז דערפֿון איז אָפּגעהאַנגען דער ענין פֿון די מתּנות כּסף שנתן להם אחר כך. לכאורה, וואָס איז דאָס אונדז נוגע וואָס מע דערציילט אונדז דעם סיפּור? אַז ס'איז דאָ אַזענע וואָס טענהן אַז די ענינים וואָס מיר זעען מציאה איז מהמה להלה, מען זאגט אים ער זאל גיין און איינרעדן א אידישן קינד אז יענער זאל לאזן אים לערנען אלף בית, עס איז פאר אים קיין ענין ניט, ער איז א גרויסער חכם און א גרויסער משכיל און א גרויסער עובד און א מאריך בתפילה, ער האט קיין צייט ניט אויף אזענע זאכן וואס קען אפטאן א תלמיד תלמידו, ער האט אויפגעשטעלט אזוינע תלמידים וואס זיי האבן שוין תלמידים לתלמידיו, וואס זיי קענען זיך פארנעמען מיט קלייבן קינדער אין גאס און מאכן און שלעפן זיי אין חדר, ער אליין זאל זיך פארנעמען מיט קינדער וואס זיינען שייכות צו אלף בית, א שאד אויף זיין צייט, מצוה שאפשר לעשותה על ידי אחרים האט ער אסאך גרעסערע וואס ער קען קערן וועלטן. און דאן מיטאמאל זאגט מען אים ער זאל פארמאכן דעם מאמר, פארמאכן דעם ספר, און ארויסגיין פשוט אין גאס און רעדן מיט א קליין קינד, אדער מיטן פאטער פון דעם קינד וואס ער איז בשכל א קינד, און ווייס נישט די טייערקייט און די נייטיגקייט אז מען דארף א אידיש קינד מחנך זיין אין א חדר און לערנען מיט אים קמץ אלף א. און מיט וואס איז ער פארנומען ער איז מאריך בתפילה און מעמיק אין א סוגיא פון גמרא אדער אין א סוגיא פון חסידות און איז עוסק אין יחודים עליונים בדוגמת ווי ס'איז זיין לעתיד לבא ווי דער אלטער רבי שרייבט אין אגרת הקודש אז ער פארשטייט אז אי אפשר לעולם, אם אין גדיים אין תיישים, מען מוז האבן קינדער אין חדר, ווארום אניט וועט ניט זיין קיין ישיבות וועט ער ניט האבן פאר וועמען צו באווייזן זיין גרייסקייט, אבער דאס קאן אפגעטאן ווערן על ידי אחרים ער איז ביזי ער איז פארנומען. ועל דרך זה איז דא וואס האבן אן אנדער תירוץ אז אזוי ווי ער דארף מאכן אסאך געלט, ווארום ישיבות דארפן האבן אסאך געלט אויף אויסגעהאלטן ווערן, איז בשעת ער טוט אפגעבן פון זיין צייט אויף פארהערן זיין קינד אין חומש אדער אין רש"י אדער אין גמרא, וועט ער זיך די האלבע שעה נישט זיין ביי זיך אין משרד ביי זיך אין אפיס וועט עס אים אריינגיין ווייניגער מיט אזויפיל און אזויפיל, מטבעות און דאלארן, במילא ער גיט זיך מעשר אדער חומש לצדקה וועט עס אויכעט פעלן אין צדקה, וועט זיך דאס אויסלאזן צו דער ישיבה. מה שאין כן אבער אט די אלע זאכן וועט ער אפלאזן אנדערע אידן, און ער וועט זיך פארנעמען מער ניט ווי מיט שאפן געלט, וועט דערנאך ארויסקומען דער חלק החומש והמעשר לצדקה אסאך א גרעסערע. און אט דא זאגט מען א כבר היה לעולמים, ס'איז געווען אזענע גרויסע אידן ווי דו, גרויסע גבירים און גרויסע לומדים און גרויסע משכילים און גרויסע חסידים, און אף על פי כן איז זיי אנגעשטאנען צו האבן צו טון מיט א קליין קינד, און ניט האָבן צו טאָן מיט אים, דערפאַר וואָס מ'האָט אים מכריח געווען, נאָר ביי אים איז דאָס געוואָרן אַ קביעות אין זמן, אַז ס'קומט אָט דער טאָג אין חודש, איז רופט ער צו זיך אַריין אָט די פּיצלעך קינדער און רעדט מיט זיי אויף זייער לשון און אין זייער סגנון, ניט איבערשרעקן זיי מיט זיין גרויסקייט, נאָר מקרב זיין זיי און געבן זיי צו פאַרשטיין די יקר התורה ומצוותיה ולימוד התורה. און אין אַן אופֿן, אַז ער האָט אין זינען דערנאָך נעמען פֿון זײַנע געלט און יענעם געבן אַ מתּנה, כאָטש דער יענער איז אַ פּיצל קינד, וואָס העכער פֿון אַלף בית ותּוספֿות מלוקותים איז ער נאָך ניט געקומען. און ווי דער רבי דער נשיא באַװאָרנט בפֿירוש, אַז ער האָט ניט נאָר פֿאַרהערט דעם רבי מהרש, נאָר כּל חבֿריו אין חדר, אלא וואס דען, דער חשבון לכאורה שטימט זיך ניט, ווען ער וועט אויפטאן אין חסידות און אין קבלה און אין נגלה און אין שאפן געלט, וועט דאך דערנאך ארויסקומען כמה פעמים ככה אין חינוך פון קינדער, איז אט דאס איז די זאך וואס א מצוה שבגופה על פי דין קען מען ניט יוצא זיין מיט א שליח, און דאס איז א מצוה וואס איז נוגע זיין גוף, דער גוף בלייבט א פארגרעבטער, דערפאר וואס ער האט מיט אים ניט געהארעוועט. און מיט וואס איז זיין בהמה דרבנן ניט דאס וואס ער וועט פאסטן איז נקרא חוטא איז אויך דער אלטער רבי ניט דאס מאנטן פון אים עס געזונטערהייט און האב כח און גיי אין גאס און קלייב אידישע קינדער און זיי זאלן לערנען קמץ אלף אָ ווער דארף האבן דיין פאסטען ניט עס געזונטערהייט מאך א ברכה ראשונה ואחרונה איז צו מייחד זיין אלע יחודים און אויפטון כמה וכמה עניינים. אלא וואס דען דו האסט עניינים וואס דו דארפסט אראפ נעמען מיט א תענית, זאל זיין א תענית דיבור, זאל זיין א תענית ער וועט עסן מיט א האלבע שעה שפעטער, די גרעסטע תענית וועט זיין אז ער וועט ברעכן זיין טבע און זיך אראפ לאזן צו א קליין קינד וואס ער רעדט זיך איין אז דאס איז היפך טבעו, ס'קאן ניט זיין ער זאל רעדן מיט א קינד, ער דארף רעדן מיט א גוי, און דאס איז א ענין נעמען דערום איז גש ב. און אט דאס איז די הוראה פון די סיפורים דער בעל שם טוב קודם שנתגלה האט ער אויך געהאט גילוי אליהו און קודם שנתגלה האט ער אויך געווען מחדש געווען חידושים בתורה און קודם שנתגלה האט ער אויך באוויזן מופתים און קודם שנתגלה האט ער אויך מציל געווען כלל ישראל. איז דאך לכאורה ניט פארשטאנדיק, האט ער געדארפט פירן אידישע קינדער אין חדר און לערנען מיט זיי קמץ א' און דאס האט אים אויף אזוי פיל דערנומען אז ער האט זיי דערנאך געקושט? ער האט זיך געקאנט פארנעמען זיך מיט הצלת כלל ישראל? זאגט מען ניין, דעם בעל שם טוב איז דאס אנגעשטאנען. און פארוואס איז ער געווען דער בעל שם טוב דערפאר וואס ער האט געקושט קליינע קינדער פארוואס זיי זאגן אלף בית? און ס'גייט ניט איין זאַך אָן די צווייטע, ס'מרום וקדוש און וואו איז אשכון, איז דכא ושפל רוח. גייסט דאָך אַרום אי למעלה מעשרה טפחים אין רקיע השביעי, מיט די אויפטועכץ אין עבודה און אין השכלה, דאָרטן בין איך ניטאָ. ס'דאַרף זיין דכא ושפל רוח. און ווי אַזוי וועט ביי אים זיין דכא ושפל רוח ניט דורך אַ תענית.

ווער ס'קומט אים צו שומן דערפון, ניט אן ענין פון מיעוט חלבו ודמו, אז מ'עט אים זאגן הער זיך איין, גיי צו דעם און רעד מיט אים וועגן געבן א פאר דאלער אויף א ישיבה, וואס דאס ביי אים הייסט עס, כעני העומד בפתח, אט דאס די עבודה מאנט מען פון אים. און אז מען זאגט אים אז גיי אריין צו דער הויז און באקום דארטן להוציא יקר מזולל, ארויסנעמען פון דארט א יונגעלע אדער א מיידעלע אויף לערנען מיט איר אידישקייט אנהייבנדיג פון אלף בית, אט דאס וועט ער דארפן ברעכן די טבע והראיה ער איז שוין אלט צענדליגער יארן האט עס נאך קיין איינמאל ניט געטאן.

לכאורה קען מען דאס פארגלייכן, אברהם איז געגאנגען צווישן גוים זען אז ברכו למי שאכלתם משלו, זאגט מען אז דאס קומט ניט די דרגה פון רבי עקיבא וואס כל ימיו היה מצטער מתי לידו ויקיימנו, קומט עס ניט צו די דרגה וואס אברהם איז געגאנגען קאלטערהייט אן התפעלות מיט פון מסירת נפש ויקרא שם בשם הוי' קל עולם. נאר וואס דען, קודם מתן תורה איז ניט געווען דעמאלט דער נאך ניט געווען דער ונפלינו, לאחר מתן תורה טאר מען ניט לערנען קיין תורה מיט אים מיט גויים, אבער מיט אידן מעג דאס זיין א קל שבקלים און א תינוק שבתינוקות, איז דאס זיין מצוה שבגופו אז ער אליין זאל גיין און מציל זיין א אידיש קינד אויף לערנען מיט אים אידישקייט. אלא וואס דען, דו שטייסט אין א העכערע עבודה פון מתי יבוא לידו ויקיימנו, זאגט מען זאגט דער רבי דער נשיא, ניין אז ס'איז דא די דרגה פון אברהם, וואס דער מאמר חסידות איז געזאגט געווארן פאר אונז, ניט מ'האט שייכות צו די עבודה פון רבי עקיבא, ניט מ'האט שייכות צו עבודה פון אברהם אבינו, אבער שמץ מנהו אז דאס איז אריינגעשטעלט אין תורה איז א סימן אז דערפון קען מען האבן א הוראה. און די הוראה אין דערויף איז אז ער שטייט כל ימיו אין התבוננות פון יחודא עילאה, פון מתי יבוא לידו ויקיימנו, מיט די מעלה פון עשרה הרוגי מלכות, מסירות נפש בפועל וואס דאס קומט ניט צו מסירות נפש בכח, זאגט מען אז ס'איז נאך דא א העכערע עבודה, און וואס איז די העכערע עבודה? גיי צווישן אידישע קינדער און זע אז זיי זאלן וויסן אז דער אייבערשטער פירט אן מיט דער וועלט, ווארום אז דו וועסט ניט זאגן וועלן זיי ניט וויסן דערפון. רעדט מען וועגן אזוינע קינדער אז זיי ווייסן ניט פון מציאות פון בורא עולם, אויב ער וועט זיי ניט זאגן, וואס דארף מען אים האבן אויף דעם, ער זיך שטייט זיך אין יחודי לו? זאגט מען ניין, דאס איז א מצוה שבגופו העלפט ניט קיין תירוץ. ער וועט זאגן ער וויל ניט לייגן קיין תפילין ער וועט זיך עוסק זיין אין יחודי לו, חס ושלום ער וועט טראכטן אזוי. זאגט דער רבי נשמתו עדן אט כשם ווי עס איז א מצוה מדאורייתא הנחת תפילין בכל יום, אט אזוי איז א חיוב גמור בכל יום א האלבע שעה זיך מתבונן זיין ווי אזוי צו מדריך זיין זיינע קינדער אז זאלן גיין אין דעם דרך אין וועלכן מען וויל אז זאלן גיין. קומט דערנאך דער רבי דער נשיא און זאגט אז דאס איז נאך ניט מספיק, נאר גיי אוועק אין חוצה און פון דארטן שלעפ ארויס אידישע קינדער און ברענג זיי אריין אין ד' אמות של תורה און זע זיי זאלן לערנען תורה ומצוות. This audio has been restored by Jim.